פון דעם בוך וועלט אויס וועלט איין פון דוד בערגעלסאן שבט גדליה. אינמיטן גרויע ווייטע סטעפּעס, אין א פארווארפענעם טאל לעם א ריטשקע מיט טאפאלעס מיט ווערבעס, איז געלעגן גדליה'ס היים.

און אלע אז מען האט זיי גענומען פאר סאלדאטן האט מען זיי פארשיקט ערגעץ ווייט ווייט און זיי געהאלטן דארט לענגער ווי מען האלט געווענליכע סאלדאטן. אלע מענטשן האבן געדינט קנאפע פיר יאר און זיי האבן איבער עפעס געדינט נישט ווייניגער פון אכט און פון זיבן יאר.

היה אז איינער איז געווען בגליל אין גליל והחזיק און האט א חזקה געטון ביהודה אין יהודה, אדער ביהודה אז איינער איז געווען אין יהודה והחזיק און האט א חזקה געטון בגליל אין גליל.

האָט זיך געדאַכט, נעמט עס אײביקע קצבֿה פֿון הימל. און פּלוצעם, פּלוצעם האָט זיך אין דער צײַט איבערגעקערט אַן אַלט פֿאַרראָסטעטע רעדעלע, זיך אָנגעהױבן צו דרײען און צו יאָגן. פּלוצעם האָט זיך דעם קלײנעם אָרעמען שטעטל פֿאַרגלוסט רײַך װערן. כאָטש אַרום און אַרום אױף דער װעלט איז גאָרנישט געשען, און נישט גלאַט אַזױ פֿאַרגלוסט, דאָס איז געװען אַ ברענענדיקער פֿיבער, אַן אונטערגאַנג, אַ קרענק פֿון װעלן רײַך װערן. די קרענק האָט אַרומגעכאַפּט פֿון אַ גאַס ביז אַ געסל, פֿון אַ הױז ביז אַן אונטערשטיבל און ביז אַ פֿאַרשטופּטן אַלקער, װוּ עס װױנט אַ פֿריש חתונה געהאַט אָרעם פּאָרפֿאָלק. און מאָדנע איז דאָך געװען, װײַל פֿיל האָבן דעמאָלט װירקלעך פּלוצעם אָנגעהױבן רײַך צו װערן.

פון דעסטוועגן האט ער, פירנדיק אין וועג פארשוינען, תמיד געהאט א וועלכע ס'איז געדאנקען ביי זיך אין קאפ. די געדאנקען האבן זיך דעמאלט ביי אים געדרייט סיי ווען זיין פערד איז געגאנגען פאמעלעך, סיי ווען זיין פערד איז פויל אונטערגעלאפן. מערסטן טייל האט ער געשוויגן. נאר אמאל ווען די פארשוינען האבן הינטער זיינע פלייצעס אנגעהייבן צו דרעמלען, האט זיך געקאנט טרעפן אז ער זאל פלוצים אנהייבן.

שמעון, דער פֿאָטער זײערער, אַ פֿעטינקער, אַ גראָבלעכער, אַ רירעװדיקער, איז פֿון תּמיד אָן אַרומגעגאַנגען אױף גאָטס װעלט מיט אַן אַרױסגערוקטן בײַכל, מיטן קאָפּ אױף דער זײַט און מיט װיגנדיקע, גאװהדיקע טריטעלעך, כאָטש װאָס מיט אים איז געװען דער ייִחוס, האָט קײנער קײנמאָל נישט געװוּסט.

אנגעהויבן האט זיך עס מיט א פרץ פון דער געגנט וואס האט זיך אפגעשטעלט אויסטרינקען ביי שמעונ'ען א פלאש וויין. געקלונגען האט נאכדעם די מעשה אזוי, דער פרץ, א יונגער זייער א צעטראגענער. ביי שמעונ'ען אין שטוב איז ער נישט איינגעזעסן קיין רגע אויף אן ארט, ער האט זיך ארומגעדרייט ארום טיש מיט דער גלאז אין האנט, און ווי ער האט זיך אזוי ארומגעדרייט האט ער דערזען,

אייביג. דער פּרץ האָט פאַרגעסן אָן דער גלאָז וויין, ער האָט געפרעגט, ווער האָט דאָס מויערל געמאַכט? שמעון האָט געענטפערט, איך און מיינע קינדער. איך האָב פאַרטראַכט, מיינע קינדער האָבן אויסגערעכנט און אויסגעפירט. דער פּרץ האָט געזאָגט,

און װי נאָר מען האָט אים דערזען דורך די פֿענצטער, אַזױ באַלד האָבן אַלע דערפֿילט, אַז דער שבת איז עפּעס װי נישט זײערער, ער איז עפּעס אַ פֿאַרשטערטער, כאָטש מיט װאָס ער איז אַ פֿאַרשטערטער, האָט קײנער אױף קלאָר נישט געװוּסט. געפֿילט האָט דאָס בלױז בײַ יעדערן דער קערפּער. פֿון די מאכלים האָט מען שױן קײן הנאה נישט געהאַט. אַ גאַנצן שבת האָט יעדן עפּעס װי געבױערט אין האַרצן.

קיין בארד האט ער כמעט ווי נישט געהאט, זיין לענגליך פנים איז תמיד געווען רעטליך, גלייך ווי ער וואלט נאר וואס איינגענומען א ביטערן פראשעק. גערעדט האט ער זייער שטיל, ווייל איצי יואל דער מלמד איז אליין געווען א טייבער, און אלע קינדער זענען ביי אים געווען טייבע, און שטארקער פון אלע איז ביי אים געווען טויב יענקל.

אין טאל האט מען אנגעהויבן האווען, פויזען, ארומיאגן איבער דער געגנט. מען איז געקראכן פון דער הויט. מען האט געמאכט שותפות אַכט צען מענטשן, כדי צו האבן אינאיינעם די ערשטע דריי טויזנט, און נאכדעם זיך צוריקצעטיילט. מען האט געהאנדלט גאנצע קאמפאניעס, געווען צוערשט שטארק שלום, און באלד נאכדעם זיך שטארק צעקריגט. מען האט זיך פארלאזט, זיך געלאדן.

מען האט געשמועסט, זע נאר, עס איז דאך טאקע א טשיקאווע זאך. די גאנצע מעשה מיט די חסרונות איז געווען אביסל אויפגעבלאזן. גבירים אין טאל זענען געווארן א גרעסערע צאל, און ווער פון זיי עס האט קיין חסרון נישט געהאט, ביי יענעם האט מען א חסרון אויפגעזוכט.

מאכט גרעסער די פענסטער, קלאפט ארויף א נייעם דאך, נעמט אריין נייעם פלאץ, און די ווייבער פון די גבירים גיבן דארט אכטונג אויף דער ארבעט. מאדנע ווייבער, זיי קלינגען מיט די שטוב-שליסעלעך און קאמאנדעווען האלבע מאנסבילן.

זאנוול, א יאדערדיגער רירעוודיגער און פעסטער בחור, און גדלי' האט דאך צו אים א געפיל ווי צו א דין איידל שטעקעלע וואס ברעכט זיך. איינמאל ווען זאנוול האט געוואלט כלומר זיך ראנגלען, האט זיך גדלי' איינגעבויגן און האט זיך א לאז געטאן צו אים מיט איינגעבויגענע עלנבויגנס.

ער איז א שותף מיט מיכל פיאטקע און קויפט אפ אין מארק א קלייט נאך א קלייט. זיי האבן ביידע א בשותפות'דיגע פערד און וועגעלע און יאגן ארום איבער דער געגנט. מיכל פיאטקע שפאנט מלמדיש דאס פערד. זיינוול העלפט אים מיט איין האנט ווייל דער לינקער ארבל איז ביי אים א ליידיגער, גלאט אזוי אן ארבל וואס באמבעלט זיך.

איז וואָס? האָט זיינוול צו אים אַ וווּנק געטאָן מיט איין אייגל. דרייסט נאָך אַלץ מיטן בייטשל? גדליה האָט זיך נישט אומגעקוקט. איך דריי, האָט ער פֿויל אַריינגערוקט אַ האַנט טיף אין וואָגן אונטער דעם שטרוי. אַ ברירה האָב איך? זיינוול האָט זיך געגעבן אַ קיילעכדיקן דריי, ער האָט פֿריילעך אַ פֿאָך געגעבן מיט זיין ליידיקן אַרבל. אָן אַ חיסרון גייט דאָס נישט, דו יאָלד איינער! וואָס קוקסטו אַזוי אויף מיר?

איצט האט ער געלעבט ווי אין טשאד און א געפיל איז ביי אים אפט געווען אזא גלייך מען האט אים שטארק פארשטאפט די אויערן מיט וואטע און ער קוקט בלויז מיט די אויגן. ער זעט אלסדינג וואס ארום טוט זיך, נאר הערן הערט ער נישט קיין מינדעסטן קלאנג. צום ערשטן מאל האט אים אזא געפיל באהערשט אין איינעם א פרייטאג

נאר אביסל שפעטער איז ער שוין ווידער מיט דעם געדאנק וועגן איהם שווער געשלאפן און אין שלאף געבענקט נאך איהם, געווארט אויף איהם אין איינער און דער זעלבער צייט אי מיט שרעק אי מיט פרייד. אליין איז ער שוין צו יענער צייט גאנצע טעג געווען פארטומלט, אז מען האט צו איהם גערעדט האט ער געענטפערט פארטויבט. ער איז צו דער באַן נאָך אַלץ געפֿאָרן, און פּאַרשױנען זענען פֿון מאָל צו מאָל געװאָרן װײניקער און װײניקער. געװען איז דאָס אין אָנהײב אָסין, אַ טאָג אַ טונקעלער, אַ טאָג אָן זון, אַ װאָלקנדיקער, נאָר זײער אַ שטילער, אַ שװערלעכער, װי אָנגעגאָסן מיט בלײַ. גאנץ פרי האט א ווינטל אפגעשטעלט דעם ביינאכטיגן טריבנעם רעגן. נאר קילער איז דאך נישט געווארן, ליכטיגער אויך נישט. דער קליינער ווינט איז פארשוואונדן און דער טאג איז געבליבן א פארטויבטער, א נישט פילנדיגער ווי א פארטשערפעט לייב, א טאג וואס שלינגט איין אין זיך קלאנגען און גיט זיי מער צוריק נישט ארויס. גדליה איז געקומען צו דער באַן ליידיק, איינער אַליין מיט זיין פֿור. ער האָט איבערגעוואַרט איין צוג, אַ צווייטן, אַ דריטן, קיין פּאַרשוינען, ווי אויף צו להכעיס, איז נישט געווען. קיין צוגן האָבן שוין אויך מער קומען נישט געדאַרפֿט. גדליה איז נאָך אַלץ געשטאַנען און האָט געוואַרט. לינקס, ווייט פון וואקזאל, האט ערגעץ געקלאפט א דרעש מאשין. דאס דרעשן האט דערגרייכט אהער כוואליסווייז, און האט דערמאנט אן אויפהער אן זיינוולס ליידיגן ארבל. רעכטס מיט די רעלסן וואס ציען זיך אוועק פארביי דער ראמפע, האט מען אנגעלאדן וואגאנעס,

עס דערהערט זיך אַ קלאַפּ, אַ שטילער קלאַנג פֿון בופֿערן. דאָ שטײסט זיך אָן דער װאַגאָן אין די װײַטע אָנגעלאָדענע װאַגאָנעס. אָנשטאָט אַװעקצופֿאָרן אַהײם, איז גדליה אַרױפֿגעקראָכן צו זיך אױפֿן װאָגן, זיך אױסגעצױגן מיטן פּנים אַראָפּ און האָט אַרײַנגערוקט דעם קאָפּ אין דעם שטרײ. ער האָט באַלד אָנגעהױבן צו שלאָפֿן.

ער האָט זיך אַנידערגעלייגט לעבן די רעלסן מיטן פּנים אַראָפּ און האָט צווישן די צוויי אָפּגעשטאַנענע וואַגאָנעס אַריינגעלייגט זיין פוס. איצט האָט ער אָט פון דער זייט, וווּ ס'געפינט זיך די ראַמפּע, דערהערט אַ שטויס פונעם לאָקאָמאָטיוו. ער האָט זיך צוגעדריקט מיט דער ברוסט שטייפער צו דער ערד און האָט שטאַרק, שטאַרק פאַרמאַכט די אויגן. אויף מאָרגן, ווען ער איז אין גרויסע ווייטיקן און גרויס היץ געלעגן ביי זיך אין דער היים, האָט ער געפילט, עמיצער וועקט אים אַלע וויילע ווי פון חלשות. אַלע וויילע האָט ער זיך אויפגעכאַפּט, דערזען ווי עס דרייען זיך אַרום אים מענטשן, געפּינטלט אַנטקעגן זיי מיט די אויגן, נאָר קיינעם פון זיי נישט דערקענט. אָקאָרשט בײַ נאַכט, װען ער האָט באַנײַס געעפֿנט די אױגן, האָט ער װי אין חלום דערקענט דעם לײדיקן אַרבל, װאָס באָמבלט זיך אַנטקעגן בעט אין דער לופֿט. זײַנװלס לײדיקער אַרבל. אױך דעם װוּנק פֿון זײַנװלס אַ פֿרײלעכן אײגל האָט ער דערקענט. זײַנװל האָט זיך צו אים אָנגעבױגן איבערן בעט און האָט אים הײך אַרײַנגעשריגן אין אײער, מזל טוב שבט גדליה, מזל טוב מיט די ערשטע דריי טויזענט. סוף פון דער דערציילונג שבט גדליה.
איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיגע ביכער, רעקארדירט אין דער אידישער פאלקסביבליאטעק אין מאנטריאל, און דידזשיטיזירט און באנייט דורכ'ן אידישן ביכער צענטער אין אמערסט מאסעטשוסעטס,